כי נמנע מבית אלהיכם מנחה ונסך. עס איז פארמיטן געווארן פון דער אייבערשטער'ס הויז א מנחה און נסכים. איז יעצט וואס גייט מען טון? דאס איז די, לכאורה איינע פון די קלארסטע פלעצער וואס מען זעט אין די נביא אז ווען עס איז דא א צרה, חוץ פון תשובה טון באופן כללי, הגם ער זאגט אז מען דארף תשובה טון, שפעטער זאגט ער קרעו לבבכם ואל בגדיכם, רעדט ער וועגן דעם אז מען דארף מאכן א תענית, קדשו צום, קדשו איז אזויווי מקרא קודש, נעמטס צאם, הייליגטס אדער נעמטס צאם די עולם צום פאר א תענית, קראו עצרה רופטס א גרויסן עצרת, אספו זקנים, כל יושבי הארץ, נעמטס צאם די זקנים יעדע איינע, ווי זאל מען זיי צאם נעמען בית אדוני אלהיכם אין בית המקדש, וזעקו אל אדוני און שרייטס, און וואס גייען זיי שרייען אדער חלק פון וואס מען שרייט, אהה ליום. וויי איז פאר די טאג כי קרוב יום אדוני ס'איז נאנט די אייבערשטערס טאג ס'הייסט די טאג אדער איז יום העונש די יום כביכול וואס געשעט וואס ס'קומט דער אייבערשטער צו זיי צו געבן די יום העונש וכשוד משדי יבוא די שוד עס שפילט דא ווערטער שוד הייסט די חרבן לשון שדות שודד משדי קומט פון שדי דער אייבערשטער וואס הייסט שדי.

א פסוק מיט ווערטער וואס איז נישט קלאר, עבשו הייסט ס'איז עבש געווארן, ס'איז פארשימלט געווארן די פרודות אונטער די מגרפות, דער תרגום טייטשט אז עס רעדט זיך פון חלקים אונטער די גפן, ווי אין לשון מגריפה, ווי מען שאוועלט אונטער די גפן הייסט עפעס פרודות, און דארט איז אויך פארטריקנט געווארן, ס'הייסט ס'איז געווען אזא חורבן, אפילו די שרשים, די רוטס, אונטער דארט וואס די גפן איז, איז פארטריקנט געווארן. נהרסו ממגורות הייסט די פלאץ וואס די מאגר ווי מ'זאגט אויף עברית די פלאץ וואס מ'נעמט צאם די תבואה איז עס צובראכן געווארן פארוואס כי הוביש דגן די גאנצע דגן איז פארטריקנט פארלוירן מילא פעלט נישט אויס בכלל די אוצר ווי מ'דארף עס אוועק לייגן יעצט ווער נאך וויינט דאס איז די כהנים שרייען נישט נאר די מענטשן שרייען נאר מה נאנחה בהמה נבוכו עדרי בקר כי אין מרעה להם גם עדרי הצאן נאשמו די בהמה די עדרי בקר די סטאדעס פון בקר וויינען אויכעט ווייל זייערע מרעה די ארט וואס זיי פאשען איז אויך חרוב געווארען פארטריקענט געווארען האבן נישט ווי צו אויכעט די סטאדעס פון שאף שוין נאשמו זענען שולדיג זענען פארלוירען שרייט די שרייט די מענטש דער אייבערשטער אליך אדוני אקרא כי אש אכלה נאות מדבר ולהבה להטה כל עצי השדה איך שריי צו דיך אייבערשטער ווייל א פייער האט פארברענט די נאות מדבר נאות מדבר לכאורה רעדט ער פון דא פון דער פלאץ פון די מ'פאשעט אין דעם מדבר דאס הייסט ממש טאקע א מדבר ס'איז דארט עפעס גראז וואס איז עפעס א פייער נישט קלאר וואס דער פייער דא רעדט זיך מיט אמאל א פייער דער רעדט מיט ביז יעצט האט מען גערעדט וועגן א ארבה וואס קומט דא אריין א פייער און להבה ווייטער א פייער האט פארברענט די עצי השדה אפשר איז דער פייער דער משל פאר די ארבה אדער קען זיין נאכן ארבה איז די זון האט שטארק געבראטן איז געווארן א פייער נאך פשטים וואס מען קען טראכטן. גם בהמות שדה תערוג אליך, וואס הייסט סיי די בהמות הבית, סיי די אפילו די בהמות השדה תערוג שרייען צו דיך, פארוואס כי יבשו אפיקי מים, ואש אכלה נאות מדבר ווייל ס'איז פארטריקנט געווארן די פלעצער ווי זיי האבן געהאט צו טרינקען, ממילא שרייען זיי אזוי ווי כאיל תערוג על אפיקי מים, יא דאס איז די לשון דא, און די פייער האט פארברענט דארט ווי זיי פאשען, סאו ממילא די בהמות שרייען אויכעט אז זיי האבן נישט וואס צו עסן, עד כאן פרק א'.